א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה, ס'איז אויך פרשת זכור, וואס די קריאה מן התורה, פארשטייט זיך נישט פאר די פרויען, זאלן נישט איבערלאזן קיין קינדער אליינס, ס'איז דא שיטות בכלל צו א פרוי דארף אויסהערן זכור, ווייל פרויען גייען נישט אין מיליטער, איז במילא וויל איך ענק זאגן, אויב דו ווילסט וויסן דעם אמת'ן סוד פון פורים און פון שבת זכור און פון תמחה זכר עמלק, לאז נישט דיינע קינדער אליין, דעטס אלל, פארגעט אבאוט אלל די אדער טינגס. קריאת התורה, מגילה, די אלע זאכן זייער פיין, אבער נישט ווען דו האסט קינדער צו וואטשן. יעצט מיטוואך וועט זיין תענית אסתר, כ'האב געזאגט א שטיקל שיעור אז מ'זאל נישט פאסטן אויב מ'טאר נישט, מ'זאל פרעגן דעם דאקטער און א רב, און טאמער דער רב איז מסכים צום דאקטער איז גוט, און טאמער נישט לאז איבער דעם רב. דאנערשטאג איז פורים און פרייטאג איז שושן פורים. יעצט זאל מיר אנהייבן צו זאגן עפעס א דבר תורה וועגן פורים, שפעטער וועל איך האבן נאך א גאנצן שיעור וויאזוי מ'זאל פראטעקטן די קינדער פון די חזירים. א גוטן ערב שבת קודש פרשת זכור און שבת פאר פורים, איך וויל ארויפלייגן אביסל וואס דף תורה איז, וואס דאס איז פרשת זכור, וואס איז געווען די גאנצע מעשה מיט שמואל הנביא, ער האט געזאלבט שאול פאר א מלך, נאכדעם האט ער פון אים צוגענומען, צוגענומען די מלוכה, און דורך דעם וואס שאול המלך האט נישט געוואלט הרג'נען אלע עמלקים, און ער האט נישט געטון וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן, זיצן מיר אונז אין גלות שוין צוויי טויזנט יאר, לאידך גיסא האבן מיר אונז זוכה געווען צו אזא הייליגן יום טוב ווי פורים, איך וויל אביסל ארומרעדן, אלף בית, נישט, מען וועט נישט יעצט אריינפליען אין הימל, אלף בית. און ממילא און מיר רעדן וואס דאס האט צו טון מיט אונז אויך, ווייל מ'מוז זיך דאך עפעס ארויסלערנען פון דעם פורים, מ'מוז וויסן וואס וויל דער אייבערשטער פון אונז פון דעם פורים, וואס פארוואס געט ער עס אונז, וואס קען מען אונז עררייכן פון אזא הייליגן טאג. ס'דא אין שמואל א' אין סוף קאפיטל י"ד שטייט, ויאמר שמואל אל שאול, שמואל זאגט צו שאול, אותי שלח ה' מיך האט דער אייבערשטער געשיקט למשחך צו זאלבן למלך פאר א קעניג על עמו על ישראל ועתה שמע לקול דברי ה' איצט הער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט זאגט ער אים באריכות דער אייבערשטער געדענקט וואס עמלק האט געטוהן פאר די אידן ווען זיי זענען ארויס פון מצרים יעצט זאלסטו גיין און דוסט הרג'ענען אלע מענטשן פון עמלק און דוסט מחרים זיין אלעס וואס זיי האבן זאלסט נישט רחמנות האבן אויף קיינעם זאלסט הרג'ענען מאיש עד אישה פון א מאן ביז א פרוי מעולל ועד יונק, פון א קינד ביז א זייגעדיג קינד, משור ועד שה, פון אן אקס ביז אן אייזל, און מגמל ועד חמור, פון א גמל ביז א חמור. בקיצור, שאול המלך איז געגאנגען גראד, ער האט זיי פוקד געווען, געציילט בטלאים, יעדער האט געגעבן א טלה, ווייל מען טאר דאך נישט ציילן אידישע קינדער, און. עס איז אריינגעקומען צוויי הונדערט און צען טויזענט מענטשן, מיליטער, מען האט געמאכט א מיליטער, בקיצור שאול קומט ביז דער שטאט עמלק, שטייט וירב בנחל, ער האט זיך געקריגט אינעם טייך, מיט וועם האט ער זיך געקריגט מיט זיך אליין, די גמרא זאגט ער האט געזאגט איך פארשטיי נישט וואס וויל דער אייבערשטער פון די פרויען, מילא וויל ער די מענער הרג'ן, וואס איז מיט די פרויען, מילא וויל ער שוין הרג'ענען וואס זענען די קינדער שולדיג, און נאכדעם אלה הצאן מה חטאו, און וואס האבן די שעף געזינדיגט. ער האט זיך מיט זיך אליינס געקריגט אינעם טייך. בקיצור, ס'ווערט געברענגט דארטן ווייטער אין די מעשה, וואס דאס האט נישט צו טוהן צופיל, יתרו'ס קינדער זענען געגאנגען, זיי האבן זיך באזעצט לעבן עמלק, נאכדעם וואס זיי האבן, ער האט זיך מגייר געווען, זיך באזעצט לעבן עמלק, איז געקומען שאול המלך און ער האט געזאגט פאר די בני קיני, גייטס אוועק פון דא, ווייל איצט גייען מיר הרג'ענען גאנץ עמלק. עניוועי, ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה און שאול המלך האט צוקלאפט עמלק, פון חוילה בואך שור אשר על פני מצרים, מען האט געכאפט לעבעדיגערהייט דעם אגג מלך עמלק, און דאס גאנצע פאלק האט מען אויסגעהארגעט, וואס האט געדארפט שאול המלך טוהן? הארגענען אגג, שטייט ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן, ער האט רחמנות געהאט, רחמנות געהאט אויף די שעף, הבקר, והמשנים, ועל הכרים. ועל כל הטוב און אויף אלע גוטע זאכן וואס עמלק האט געהאט, ולא אבו החרימם און מען האט זיי נישט געוואלט מחרים זיין. סא בקיצור, דער אייבישטער גייט רעדן צו שמואל הנביא און ער זאגט אים, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, ס'טוט מיר לייד, כ'האב געמאכט שאול'ן פאר א קעניג, כי שב מאחרי, ער האט זיך איבערגעקערט, ער האט זיך אומגעקערט פון וואס איך האב געהייסן, ואת דברי לא הקים, און ער האט נישט געפאלגט. ויחר לשמואל ויזעק אל השם כל הלילה, שמואל איז געשטאנען א גאנצע נאכט און ער האט געוויינט, ער איז געווען אין די צייט, שמואל הנביא, געווען אין די צייט וואס משיח האט געדארפט ווען קומען, און מען האט עס פארפאסט, על כל פנים ער האט עס נישט געקענט דורכטראגן, ער האט א גאנצע נאכט געוויינט, ער איז געווארן זייער דיפרעסט פון דעם, און ער האט זיך געבעטן ביים אייבערשטן סוף כל סוף אז ער וויל שטארבן, ער איז געשטארבן בן נ"ב שנה ביי צוויי און פופציג יאר. על כל פנים, אינדערפרי שטייט שמואל אויף און ער לויפט צו שאול'ן און ער וויל מיט עם רעדן. בקיצור, ער טרעפט עם, ויבא שמואל אל שאול, שמואל קומט אן צו שאול, ויאמר לו שאול, זאגט עם שאול, הע! ברוך אתה לה', געבענטשט ביסטו שמואל הנביא פארן אייבערשטן, הקימותי את דבר השם, איך האב געפאלגט, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט. ויאמר שמואל זאגט אים שמואל, ומה קול הצאן הזה באזני, וואס הער איך דא די געוויינעכטס פון די שעף, וקול הבקר אשר אנכי שומע, וואס איז דאס? ווייל שמואל הנביא האט געוואוסט ווען ער טוט ווען דעם רצון השם וואלט נישט געווען קיין שום פראבלעם. מען וואלט נישט געהערט א קול הצאן, בפשטות מיינט מען דעם קול הצאן ווייל זיי האבן נאך געלעבט, אבער דא דא זייער א טיפער פשט, דער קול הצאן מיינט ער האט געזען אז די אידן איז נגזר געווארן אויף זיי כליה אין די צייט פון המן'ען, און אין אחשורוש צייטן, דעם וואס איז דער נס פון פורים, זאגט ער, עי, די אידן וויינען צום אייבערשטן און זיי בעטן זיי מבטל די גזירה, ער האט אלעס געזען בנבואה וואס ס'גייט זיין שפעטער. זאגט ער אים, טא ווען דאס איז אמת אז דו האסט דא אויסגעהארגעט גאנץ עמלק, פארוואס וויינען דארט די אידן? וואס איז דאס געוויין? או-או, דו זאגסט מיר נישט דעם אמת, זאגט ער אים. זאגט שאול, אה, די שעף, דאס האט מען געברענגט פון עמלק, ווייל אונז האמיר געוואלט אז די שעף און די רינדער זאל מען שעכטן פארן אייבערשטן, און די איבעריגע האמיר מחרים געווען. זאגט שמואל צו שאול'ן, יעצט. שטיי רואיג א מינוט, איך וועל דיר זאגן וואס דער אייבערשטער האט מיר געזאגט די נאכט, יעצט הייבט ער אן אזוי, ויאמר לו, זאגט ער אים, דבר, רעד, זאג מיר וואס דער אייבערשטער האט דיר געזאגט, ויאמר שמואל, זאגט שמואל, ער זאגט מוסר פאר שאול, הלא אם קטן אתה בעיניך, אויב דו ביסט קליין ביי דיר, ראש שבטי ישראל אתה, איך כאפ עס נישט, דו ביסט דער הויפט פון שבטי ישראל, וימשחך השם למלך על ישראל, און דער אייבערשטער האט דיך געמאכט פאר א מלך אויף אידן, וישלחך השם בדרך, און דער אייבערשטער האט דיך געשיקט אויפן וועג, ויאמר לך והחרמת את החטאים את עמלק ונלחמת בם עד כלותם אותם, גיי האבן מלחמה מיט עמלק ביז דו'סט זיי הרג'נען, ואתה. לא שמעת בקול השם, דו האסט נישט געהערט, ותעט אל השלל, דו האסט געוואלט מאכן אפאר טאלער, דאס פארמעגן, דאס האט דיך פארדרייט דעם קאפ, ותעש הרע בעיני השם. ויאמר שאול אל שמואל, זאגט שאול צו שמואל'ן, אשר שמעתי בקול השם, הערט, און איך האב געברענגט אגג, און איך האב עמלקן, האב איך מיט אים מלחמה געהאלטן. דער עולם האט איבערגעלאזט אביסעלע שעף, דער אזיאטישער מארמאר אשר וועג, ווייל דאס וויל מען געבן פאר'ן אייבערשטן. זאגט אים שמואל, החפץ לה' בעולות וזבחים, דער אייבערשטער דארף דיינע עולות, דיינע קרבנות, כשמוע בקול ה', דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל זאלסט אים אויסהערן, הנה שמוע מזבח טוב, ס'איז בעסער אויסהערן דעם אייבערשטן ווי א גוטער קרבן. בקיצור, ויאמר שאול אל שמואל, זאגט שאול צו שמואל, חטאתי, איך האב טאקע געזינדיגט, כי עברתי את פי ה' ואת דבריך, איך האב טאקע עובר געוען אויפן אייבערשטן באפעל, כי יראתי את העם. כ'האב מורא געהאט פארן פאלק. יעצט איך וויל זאגן, כ'וועל באלד רעדן א גאנצע אריכות אבער איך וויל קומען צו א געוויסן פונקט יעצט, אינמיטן איבערהאקן. יעצט למעשה וויאזוי כלל ישראל זעהט היינט אויס איז ליידער אזוי, שחיטה, נבילה טרייפה ווארלד ווייד, מען ברענגט אריין פון די אראבער וויפיל פלייש דו ווילסט, קיינער זאגט גארנישט, די עדה החרדית האט א שוויץ באד וואס מען גייט מיט הויזן, ס'טייטש אזוי אז דו גייסט מיט א בעדינג סוט מעגסטו מאכן משכב זכר, בחורים האלטן מיך אין איין אנקאלן, ר' מנחם איז אים גערעכט. און א מירער בחור, איינער האט מיך אטאקירט. אוודאי האט נישט אריינגעשטופט קיין מכחול בשפופרת ווייל ער האט אן אונטערהויז אבער ער האט אים אנגעכאפט די ערווה. איז דאך ממש פאר א בחור איז דאך דאס די ארגסטע זאך, ער קומט צו נאכדעם צו זיין השחתה און נאכדעם האסטו אים פארלוירן. נאכדעם איז געווען אזוי, ס'איז געווען שטיינעמאן האט אונז געזאגט אז מ'זאל נעמען בחורים אין מיליטער, מ'האט עס פארגליכן אז ער האט נאר געזאגט בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס. אויב דו האסט נישט קיין אנדערן פתרון נאר צו גיין וואו ס'איז דא גילוי עריות איז דעמאלטס. דאס איז נישט קיין ראש ישיבה, מיט אלל די רעספעקט, ער איז א שוכן עפר, באט דעטס נאט די וועי טו דא איט, יעצט איז דא דא בחורים וואס זיי גייען אין מיליטער, די חיילים, מען רייצט זיי אן ער זאל קומען מיט צו מאכן צנחנים, ס'איז דא מיידלעך וואס זיי גייען שוין אויך אין מיליטער, און מען צווינגט זיי, און מען צווינגט זיי נישט, מען מאכט אזא מין חשק, ס'האט מיר איינער געזאגט א מיידל וואס איז דארט אריין געגאנגען, ווייל איך בין דאך נאך געגאנגען אומקוקן צו ס'איז אמת די אלע זאכן, זאגט זי מען ווייזט אזאלעכע עריות'דיגע פיקטשערס אז ס'איז ממש א גרויל. און ווער העלפט צו צו דעם אלעם? העלפן צו די רבנים. און דאס איז וואס דא איז געווען די גאנצע צייט מיט שאול המלך. יעצט ער זאגט דא כי יראתי מפני העם, ווער איז געווען דער פאלק? און איך וויל רעדן דערפון. ס'איז געווען דואג. דואג איז געווען דער ראש פון די סנהדרין, ער האט יעדן אריינגעפאקט אין די טאש אין זיין לערן. דוד המלך. האט זיך גערופן אלופי רבי מיודעי, ער איז זיך געגאנגען לערנען ביי דואג און אחיתופל תורה, אזוי גרויס איז דואג געווען, און דואג האט אים געזאגט זאלסט נישט אומברענגען די אלע שעפן מ'וועט שעכטן קרבנות פארן אייבערשטן, דאס איז די זעלבע שפילט זיך יעצט נאכאמאל אפ, שטעלט זיך אויף א רב און ער איז אלעס מתיר, און מען האט אזוי פארשטילט דעם עולם אז קיינער קען אפילו נישט זאגן קיין ווארט, זאגסט א ווארט דאס הייסט. תולדות אהרן רבי און דושינסקי און שטערנבוך און דו טארסט שוין נישט זאגן קיין ווארט אויך נישט לאז יענעם כאטש אויסרעדן ס'טוט דאך אונז וויי און יענער איז געקומען מיטן ראש פון סנהדרין דער אייבישטער זאגט אים גיי הרגע קומט די ראש פון סנהדרין און זאגט אים ניין אונז וועמיר עס נוצן פאר קרבנות און ער פאלגט דעם ראש פון סנהדרין איז דאס געווען א מצוה צו פאלגן צו אן עבירה א הונדערט פראצענטיגע עבירה והא ראי' מ'זיצט מ'איז נאך אין גלות. מ'גראבט די טויטע שטערנבוך, מ'הערט דיך אויס, אבער דו זאלסט וויסן דו האסט אונז גורם געווען נאך איך ווייס נישט וויפיל יאר צו זיצן אין גלות, און איך ווייס נישט וויפיל קרבנות ס'וועט נאך פאלן ביז משיח וועט נאך קומען, וויפיל מיסלס וועט נאך פאלן אויף מדינת ישראל. עניוועי, לאמיר ווייטער צוריקגיין צו די מעשה. בקיצור, זאגט שאול פאר שמואל, כ'האב טאקע געזינדיגט. האט געפאלגט אלע רבנים, די עדה החרדית אין ירושלים מיט זייערע טרייפות, און די התאחדות הרבנים אין אמעריקע מיט זייערע טרייפות, און אויכעט רב שטערנבוך מיט גראבן די טויטע, אלעס וואס מען טאר נישט האט מען מתיר געווען. דעמאלטס האט ער געהייסן דואג דואג געווען די ראש סנהדרין. און נאכדעם איז דא אזא נואף ווי לעזער בערלאנד, שטעל דיר פאר, א נואף, יעצט געט ער שוין ארויס. צעטלעך אז ס'ווערט א חילול השם, ס'איז נישט אמת די גאנצע מעשה, און ממילא מוז ער מוחה זיין ווייל ס'ווערט א חילול השם, ס'איז דא ווידיאו, ס'איז דא טעיפ, ס'איז דא אלעס, פלוצלינג ווערט עס א חילול השם, און פלוצלינג מוז ער מוחה זיין, און קוקטס אהער, אויב מ'מעג עסן נבילות און טריפות, יא, און מ'מעג גיין אין מיליטער דאס איז גילוי עריות, און מ'מעג שיקן מיידלעך אין מיליטער וואס דאס איז גילוי עריות, קומט ארויף א חזיר וואס ער איז מגלה עריות, לעיזער בערלאנד, נו וויל איך פארשטיין. נו וואס טאר מען שוין נישט? וואס טאר מען נישט? מען טאר נישט אנטוהן האר פון אינדיע וואס דאס איז עבודה זרה. יעצט האסטו דאך אויסגעלערנט הלכות עבודה זרה. כ'מיין, זאג רבנים, איר זענט נארמאלע מענטשן בכלל צי סתם משוגעים? עניוועי, שמואל וויל אוועקגיין און צורייסט דאס קלייד, ווער ס'האט צוריי געריסן וועמענס קלייד איז דער שמואל האט צוריסן שאול המלך'ס קלייד, שמואל האט זיך צוריסן זיין אייגענעם קלייד, בקיצור, און דער אייבערשטער האט געזאגט איך נעם צו די מלוכה פון דיר און איך וועל עס געבן פאר אן אנדערן, וגם נצח ישראל לא ישקר, דער אייבערשטער וועט נישט איבערלאזן כלל ישראל קיינמאל, ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם. דער אייבערשטער וועט נישט חרטה האבן יעצט, ער נעמט צו די מלוכה ווייל ער איז נישט א מענטש וואס וועט זיך איבערטראכטן. בקיצור זאגט דער שאול המלך ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, איך בין דאך אויסגעשפילט, זיי מיר כאטש מכבד, מאך טו כאטש אזויפיל, נעם אזא מאגאזין וואס עס הייסט כל העולם כולו און שטעל מיך כאטש דארט אריין. עפעס טו פאר מיר, זיי מיך מכבד פאר יעדן, און קום אינאיינעם מיט מיר, לאמיר זיך בוקן פארן אייבערשטן, כ'האב דאך מורא אהיימצוגיין. קיצור, שמואל האט אים אפגעגעבן דעם כבוד, ער איז געגאנגען נאך שאול'ן, און שאול האט זיך געבוקט פארן אייבערשטן. בקיצור, שמואל הנביא זאגט, ברענגטס מיר אהער יעצט דעם מלך אגג, און ער האט אים געהארגעט. און שמואל איז געגאנגען אויף רמה. און שאול איז צוריקגעגאנגען אויף גבעת שאול. שוין, בקיצור, דאס איז. א שיינע מעשה. יעצט לאמיר אריינגיין וואס דא איז באמת געווען. קודם כל אז שמואל הנביא טרעפט שאול המלך און ער נעמט אים זאגן מוסר, הייבט ער אים אן, הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, וימשחך השם למלך על ישראל, דו דארפסט זאגן דו גארנישט דו לאו לייף. וואס האסטו געטוהן? הייבט ער אן הלא אם קטן בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך השם למלך על ישראל וואס גייט דא פאר? וואס די גאנצע מעשה ליגט דאך אזויפיל סודות מען קען רעדן איך וויל עס אבער מאכן בקיצור ווייל איך וויל מען זאל האבן די מעסעדזש נאך פאר פורים יעצט דער אייבישטער זאגט גיי און זאלב שאול המלך די גמרא לערנט אונז דריי זאכן נצטוו די אידן זענען באפוילן געווארן דריי זאכן ווען זיי קומען אריין אויף ארץ ישראל. איינס איז למנות עליהם מלך, זאל נישט זיין ווי צולאזענע שעיף, יואלי צימערמאן מיט דער משוגענער מיט יענעם משוגענעם, מיט פרידמאן דעם טענקער זון, דער קלאר, יעדער משוגענער העט גיין זיין וועג, און אונז וועמיר זיין משעבד כלל ישראל פאר דעם משוגענעם, זאגט דער אייבערשטער ניין איך וויל א קעניג, פארוואס יהושע האט נישט געשטעלט קיין קעניג, זאגט די גמרא ווייל ער איז געווען פארנומען ירושה און ישיבה, געווען פארנומען מען זאל. מלחמה האלטן נאך דעם באזעצן ארץ ישראל איז נישט אויסגעקומען, און וואס איז טאקע געווען? נאך יהושע'ס צייט איז גראד געקומען ויהי בימי שפוט השופטים, זעמיר געווען צולאזט, ס'איז געווען אזוי ווי יעצט, א שופט האט ער געזאגט נעם אוועק דעם שפענדל וואס דו האסט גע'גנב'עט, האט אים יענער געזאגט דעם שופט גיב צוריק דעם באלקן וואס דו האסט גע'גנב'עט, האט אויסגעזען אזוי ווי דא ביי אונז. דער גאלאנטער שרייבט אונטער אז נחום ראזנבערג האט א מנוול'ישן האטליין, דער גרעסטער מנוול. קען היינט קיין שידוך נישט טוהן ווייל יעדער ווייסט זיין היסטערי. ס'איז די זעלבע די אלע אנדערע. מענדעלע ראב שרייבט אונטער אז ער האט א פראבלעם מיט מיין האטליין. דאס איז דא געווארן. עניוועי, דער אייבישטער האט געוואלט ס'זאל זיין א קעניג. סא, בקיצור, די צווייטע זאך האט דער אייבישטער געהייסן ווען מ'קומט אריין אויף ארץ ישראל, מ'זאל מכרית זיין עמלק. מ'זאל אויסראטן עמלק. לא תחיה כל נשמה. די דריטע זאך איז מ'זאל בויען דעם בית הבחירה, דעם בית המקדש, און מ'זאל דארט מקריב זיין קרבנות. סאו דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א סיסטעם, יעצט דער דואג האט געגעבן א שלעכטע עצה פאר שאול המלך, ער האט אים געזאגט לאז איבער די שעיף, וועסטו איבערלאזן די שעיף וועט מען אונז ברענגען פארן אייבערשטן קרבנות, ניין, זאגט אים שמואל הנביא דער אייבערשטער דארף נישט די קרבנות, דער אייבערשטער האט געוואלט קודם אז ס'זאל זיין מחיית עמלק, אז ס'איז שוין דא א קעניג שאול די נעקסטע איז מחיית עמלק. על כל פנים, האב איך שוין געזאגט אין א פריעריגע דרשה אויף שבת זכור, אז זיי האבן געקענט מאכן כישוף די עמלקים, און זיי האבן זיך געקענט פארשטעלן ווי שעף און ווי רינדער ווי אלע אנדערע חיות, האט דער אייבערשטער געזאגט הרגע זיי אלע אויס יעצט. די גמרא זאגט אלף דוד ולא שאול אחד, עטס זאלטס האבן א מושג ווי גרויס שאול המלך איז געווען, די גמרא זאגט טויזנט דוד המלך, דוד מלך ישראל, דוד איז מלך המשיח, טויזנט דוד'ס איז נישט געווען גלייך צו איין שאול המלך, אזוי אויס. געטוהן איז ער געווען פון זינד ער איז געווען פערפעקט וואס פערפעקט קען זיין, דאס איז געווען שאול המלך, די גמרא זאגט אלעס האט צו טוהן מיט א מזל, דוד האט געהאט צוויי עבירות ועלתה לו ער איז געבליבן צו זיין א קעניג, שאול המלך האט געהאט איין עבירה ולא עלתה לו, פארוואס וועמיר באלד רעדן ווייל די גאנצע מלוכה איז געווען נאר געבארגט. שאול הייסט אויסגעבארגט. יעצט, די גמרא לערנט אונז אויכעט אז אין זרעו של עשו נופל אלא ביד זרעו של רחל. רחל איז געווען די וואס זי האט געקענט באקעמפן די אלע קליפות פון עשו. עמלק, עמלק איז געווען אן אייניקל פון עשו. וועגן דעם ווען ס'איז געקומען איינצונעמען ארץ ישראל, ווער האט איינגענומען ארץ ישראל? יהושע בן נון. פון וואו קומט יהושע בן נון? פון וועלכן שבט? פון אפרים, אפרים איז זרע של רחל, אפרים איז געווען א זון פון יוסף הצדיק, ווען ס'איז געקומען יעצט מען זאל אונטערברענגען עמלק, וועם האט מען גענוצט? בנימין, בנימין איז זרע של רחל, יעצט ס'איז געווען צוויי, ס'איז געווען יוסף און בנימין, יעצט בנימין האט געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע קדושה וואס קיינער פון די שבטים האבן דאס נישט געהאט, וואס איז געווען זיין קדושה? דעמאלטס ווען ס'איז געווען פרשת וישלח און יעקב אבינו איז קעגן געגאנגען עשו'ן האט ער אויסגעשטעלט. שטייט אזוי, קודם האט ער געשטעלט די מתנה וואס ער געט, און נאכדעם שטייט ותעבור המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה ויקם בלילה הוא ויקח את שני נשיו, קודם האט ער גענומען די צוויי פרויען ושני שפחותיו. ואת אחד עשר ילדיו.

נאכדעם שטייט ותיגש גם לאה וילדיה ותשתחוה, זיי האבן זיך אויך געבוקט, לאה מיט אירע קינדער, סא די שפחות מיט די קינדער און לאה מיט די קינדער, ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו, זיי האבן זיך אויך געבוקט, יעצט פריער האב איך ענק געזאגט אין פסוק איז געשטאנען ס'איז נאר געווען אחד עשר ילדים. ווי איז געווען דער צוועלעפטער? דאס איז געווען בנימין. בנימין איז נאך נישט געבוירן געווען דעמאלטס, און ממילא האט דער בנימין געהאט א צדקות וואס קיינער פון די שבטים האבן נישט געהאט, אז ער האט זיך נישט געבוקט צו עשו הרשע, ממילא האט ער אים געקענט עוקר זיין, ווייל ער האט זיך קיינמאל נישט מכניע געווען פאר אים. דאס איז געווען דאס הייליגקייט פון בנימינ'ן העכער אלע שבטים. יעצט אז דער אייבערשטער גייט און ער זוכט איינער זאל אויסרייסן די קליפת עמלק, האט ער גענומען שאול המלך, וואס שאול המלך איז פון שבט בנימין, און ער האט אים געזאגט גיי האלט מלחמה, די זעלבע דא אויכעט ביי אונז אין די מגילה, איש יהודי היה בשושן ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. ער איז געווען פון שבט בנימין. וועגן דעם שטייט ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. יא, אונז געפינען מיר נאך א מורא'דיגע זאך, ס'שטייט ס'איז געווען דער אבני שוהם און דער אבני מילואים, לאפוד ולחושן, יעצט ווער האט געברענגט די אבני שוהם און די אבני מליון? דאס האבן געברענגט די נשיאים וואס איז געווען אין די אבני שוהם און די אבני מילואים, אין דעם איז געווען ארויסגעקריצט די נעמען פון די בני יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. יעצט איז דא אותיות וואס זענען בכלל נישט דא אין די נעמען פון יעקב אבינו, עס איז נישט געווען קיין ח', עס איז נישט געווען קיין ט', איז במילא ווען מען דארף ווען פרעגן דעם אורים ותומים א געוויסע זאך און מען דארף האבן די ענטפער א ח' אדער א ט', וואלט נישט געווען. און וויאזוי וואלט דער אורים ותומים האבן געקענט זאגן וואס די תשובה איז? יעצט, די שבטי קה זענען געווען צוועלף אפגעטיילטע שבטים. די אבות הקדושים ווערט געברענגט אין אר"י הקדוש זענען איין אזוי ווי א גרויסער בוים, אלע אבות זענען געווען נכלל אין דעם בוים, און נאכדעם זענען ארויסגעקומען די צוועלף שבטים, און די ענפים זענען מקושר צום אילן, אבער ס'איז אנדערש ווי אברהם יצחק ויעקב, דער אר"י הקדוש ברענגט אברהם יצחק יעקב איז געווען חסד גבורה מיט תפארת, אברהם חסד אליינס וואלט די וועלט נישט געהאט א קיום, יצחק גבורה אליין וואלט די וועלט נישט געהאט קיין קיום, יעקב איז געווען תפארת וואלט די וועלט אויך נישט געהאט קיין קיום, האט דער אייבישטער אויסגעמישט די אלע דריי מידות, דאס איז אברהם יצחק ויעקב, די שבטים זענען שוין אזוי ווי די צווייגן, יעדער איז פאר זיך אן עקסטערע בחינה, יעצט ווען א איד וויל זיך האלטן אידיש מוז ער געהערן צום שורש, צום בוים.

האט אויך נאר פינף אותיות, ער האט באקומען די בית פון אברהם אבינו און איז געשטאנען ראובן א' שמעון ב'. לוי האט נאר דריי אותיות, האט מען צוגעלייגט פון אברהם אבינו די ר' ה' מיט די ענדע מ', איז לוי געשטאנען לוי ר' ה' ענדע מ'. בקיצור, דאס צו רעדן איז א גאנצע אריכות, ס'איז יעצט נישט די פלאץ, אבער די סוף איז געווען אז ס'איז געווען צוועלף שבטים און יעדער האט געהאט זעקס אותיות, זעקס מאל צוועלף איז צוויי און זיבעציק, דאס איז דער שם של ע"ב, און דאס איז געווען דער חושן. יעצט, דער איינציגער שבט דאס האט זעקס אותיות, וואס ער האט בכלל נישט געהאט צוגעלייגט גארנישט, דאס איז בנימין. בנימין איז זעקס אותיות. יעצט, דער שאול המלך. ס'שטייט ווען מ'האט אים געזאלבט פאר א קעניג, שטייט וואו האט ער זיך באהאלטן, ער איז געווען נחבא אל הכלים. ס'געהערט צומאל דאס מ'זאגט אויף איינעם ער איז באהאלטן מ'רופט אים נחבא אל הכלים, דאס קומט פון שאול המלך, שאול המלך איז געווען באהאלטן ביי די כלים, און יעדער ווארט מ'זאל ארויס קומען, דער קעניג, מ'האט אויסגערופן מ'גייט זאלבן דעם קעניג, קום ארויס, שאול המלך איז געווען באהאלטן, ער איז נישט דא, וואו איז שאול המלך? זאגט די גמרא, ער איז געווען באהאלטן אל הכלים ביי די אבני חושן. וואס הייסט ער איז געווען באהאלטן ביי די אבני חושן? זייער פשוט, ער האט זיך אומגעקוקט אז ער איז דער קלענסטער שבט וואס איז דא, ווייל ער איז דער איינציגער וואס האט נישט קיין שייכות נישט מיט אברהם, נישט מיט יצחק און נישט מיט יעקב, ווייל צו זיין נאמען לייגט מען נישט צו גארנישט, נישט מיט שבטי נישט מיט ישורון, האט ער געהאלטן ווי קען דאס זיין אז איך זאל זיין קעניג אויף אידן? איך בין דאך דער שוואכסטער שבט, ווען ס'קומט אלס יארן בין איך דער יונגסטער, בנימין איז דער יונגסטער, און איך בין דער שוואכסטער שבט, ווייל צו מיר האט מען נישט צוגעלייגט גארנישט אינעם חושן, קיין שום אות פון אברהם יצחק ויעקב שבטי ישורון, האט ער געזאגט, ניין ניין ניין, איך קען נישט זיין קיין מלך אויף כלל ישראל, אבער וואס ער האט נישט פארשטאנען איז, ער איז אזוי הייליג געווען, אז ער האט נישט געברויכט אז מ'זאל אים צולייגן אן אות, ער איז געווען מקושר צו אברהם יצחק יעקב, ער איז געווען דער איינציגער שבט וואס האט זיך נישט געבוקט. צו די קליפה פון עשיו און פון עמלק, די גמרא ברענגט ווי איז געווען דער מזבח, זאגט די גמרא, דער בית המקדש איז געווען אויף אויפן חלק פון שבט יהודה, נאר זאגט די גמרא ס'איז ארויסגעגאנגען א רצועה פון שבט בנימין און דער מזבח איז געווען אויפן שבט בנימין, וואס איז דער פשט דער מזבח איז געווען אויפן שבט בנימין, דער מזבח איז געווען געמאכט פון די שטיינער וואס יעקב אבינו האט זיך געלייגט שלאפן, דעמאלטס ביינאכט און ס'איז געווארן פון אלע צוועלף שטיינער איז געווארן איין שטיין, דאס איז געווען דער מזבח. וואס דאס לערנט אונז איז, דער מזבח וואס דאס איז מאחד כלל ישראל, דאס איז געווען אויף שבט בנימין. יעצט, ס'שטייט אין פרשת יתרו אין שמות כ פסוק כ ב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה. זאגט רשי די צוויי זאכן, רשי זאגט ותחללה הא למדת. פון דא איז א ראיה שאם הנפת עליה ברזל חללת. זאגט רשי אזוי, קודם שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, דער מזבח איז געמאכט ס'זאל מאריך ימים זיין א מענטש, און והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך, וועגן דעם שלמה המלך האט געמוזט נוצן דעם שמיר צו שניידן די שטיין פונעם בית המקדש, דער נביא זאגט אז ס'איז נישט געהערט געווארן א קול די גאנצע צייט ווען מ'האט געמאכט דעם. בית המקדש. ועוד זאגט רשי א צווייטע זאך שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים לפיכך לא יבוא עליו כורת ומחבל. שוין. נאכדעם זאגט רשי הלא דברים קל וחומר מה אבנים שטיינער שאין רואים ואין שומעות ולא מדברות על ידי שמטיל שלום אמרה תורה לא תניף ברזל ווייל ס'מאכט שלום זאגט די תורה זאלסט נישט לייגן קיין אייזן. המטיל שלום בין איש לאשתו בין משפחה למשפחה בין אדם לחבירו. די מזבח איז דאך מטיל שלום. צווישן מאן און ווייב, צווישן משפחה צו משפחה, צווישן א אדם לחבירו, איז זיכער אז מ'טאר עס נישט נוצן. נאכדעם זאגט רשי. איז דא נאך א פסוק ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, זאלסט נישט ארויפגיין מיט טרעפ מזבח כדי די ערווה זאל זיך נישט ארויסזעהן, זאגט רשי א מורא'דיגע זאך, רשי זאגט והלא דברים קל וחומר, מה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, די שטיינער האבן נישט קיין דעת זאלן מקפיד זיין אויף זייער בזיון אמרה תורה זאגט די תורה הואיל ויש בהם צורך ווייל ס'איז דא א צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון חברך די חבר שהוא בדמות יוצרך און מקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה זאלסט אים נישט מבזה זיין. בקיצור דאס איז געווען דער מזבח, דער מזבח האט געמאכט שלום בין איש לאשתו בין משפחה למשפחה בין אדם לחבירו און ביי פורים געפינען מיר אויך משפחה און משפחה און אזוי ווייטער פאר יעדן איז מען שיקן שלח מנות. יעצט נאך א זאך, די צווייטע זאך וואס אונז לערנען פון די מזבח, אז כאטשיג ס'איז שטיינער און ס'האט נישט קיין דעת מקפיד זיין אויפן בזיון זאגט די תורה, זאלסט נישט נוהג זיין מנהג בזיון, כל שכן מיט דיין חבר טאר מען זיכער נישט נוהג זיין מנהג בזיון. יעצט, די נעקסטע וואך סדרה הייבט זיך אן נאך יתרו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זאגט רש"י ואלה, כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים, און ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו, די אלע דיני ממונות איז אויך מסיני. יעצט ולמה נסמכה פרשת דינים על פרשת מזבח? וואס עפעס שטייט דאס לעבן פרשת מזבח? לומר לך צו זאגן שתשים סנהדרין אצל המקדש, זאלסט לייגן סנהדרין ביים מזבח. וואס מיינט דאס? דער אייבישטער וויל אז מען זאל האנדלען ערליך און אידן זאלן זיין ערליך צווישן זיך און ס'זאל זיין סנהדרין וואס זאלן פסק'ענען און נישט. מען זאל גיין צו ערכאות, יעצט ווען ס'שטייט ווען אלה וואלט עס פוסל את הראשונות, ס'דא א מצוה צו מאכן א מזבח און ס'דא א מצוה אז מען זאל זיין סנהדרין דארטן און פסק'ענען דיני ממונות, זאגט ער די פסוק ניין ואלה דאס איז מוסיף על הראשונות, דו קענסט עס נישט אפטיילן, דו קענסט נישט זאגן בין אדם למקום וויל איך זיין וואויל אבער בין אדם לחברו וויל איך נישט זיין וואויל, כ'וועל בא'גנב'ענען און בא'גזל'ען יעדן און כ'וועל זיין א שיינער איד אויך, על כל פנים צוריק קומען דא צו אונזער ענין יעצט. סאו דאס איז געווען בנימין, בנימין איז געווען אזוי אויסגעארבעט, ער איז געווען מער פון אלע שבטים, זיין התקשרות, זיין נאנטקייט צו אברהם יצחק יעקב איז געווען פון זיך אליינס, ער האט נישט געדארפט האבן עקסטערע אותיות פון אברהם יצחק יעקב שבטי ישורון. יעצט ווען מען האט געוואלט זאלבן פאר א קעניג, שטייט אין דעם פסוק ער איז געווען נחבא אל הכלים, זאגט די גמרא ווי איז ער געווען באהאלטן? ביים אורים ותומים, ער האט געקוקט אויפן אורים ותומים, ווי קען זיין איך זאל זיין קעניג? און ממילא אז ער האט זיך געהאלטן מיט אזא גרויסע ענווה, האט ער נישט געפילט אז ער קען זיין דער וואס וועט אויסרייסן עמלק. יעצט ווען שמואל הנביא טרעפט שאול המלך, און ער זאגט אים, ויאמר שמואל אל שאול, הרף, ואגידה לך את אשר דיבר ה' אלי הלילה, איך וויל דיר זאגן וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, ויאמר לו, זאגט ער אים, דבר, רעד. ויאמר שמואל הייבט ער אן א מעשה הלא אם קטן בעיניך און אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה ווי ווי קומט דאס דא אריין ווער דארפסט אים זאגן גראד מוסר האסט נישט געהארגעט עמלק האסט נישט געטון וואס כ'האב געהייסן ניין הייבט עפעס א נייע מעשה הלא אם קטן בעיניך די פשט פון דעם איז דא ליגט דער גאנצער חורבן פון שאול המלך פארוואס ער האט נישט געפילט אז ער קען הארגענען עמלק און דער גאנצער חורבן פארוואס ס'איז נישט געשען א מחיית עמלק ווייל ער האט זיך געפיהלט בנימין, אם קטן בעיניך, כ'בין דאך דער קלענסטער שבט, און אויכעט איך האב דאך נישט קיין שום, פון די אבות האב איך דאך נישט קיין שום אות, ליטל דיד הי נאו אז ער איז אזוי גרויס אז ער האט עס נישט געברויכט, ער געווען גראד מקושר צו די אבות הקדושים. זאגט אים שמואל, הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. וימשחך השם למלך על ישראל, דא ליגט דער גאנצער סוד פונעם פורים, רבותי מען דארף אויסהערן קלאר, יעדער איד האט אין זיך געוואלדיגע אורות און געוואלדיגע כוחות הנפש, דער מענטש איז נישט משיג וואסערע כוחות הנפש ער האט, ווייל ער ווייסט נישט פון וואו ער קומט, ער קען קומען פון אזא שבט וואס ער ברויך אפילו נישט אז זיין אותיות זאלן שטיין, אברהם יצחק יעקב'ס אותיות זאלן שטיין ביי אים אין אפוד, ער ווייסט אליין נישט, ער ווייסט נישט אז זיין זיידע בנימין איז נישט געווען געבוירן ווען מען האט זיך געבוקט פאר קליפת עשו, דאס איז עמלק, און ער איז געווען אזא מין אויסגעארבעטע אז אזאנס איז נאכנישט געווען, אלף דוד'ס ולא שאול אחד.

און פארוואס קען מען אוודאי נישט פארשטיין די ענין וואס מען דארף חזר'ן כסדר תמחה זכר עמלק, מען דארף עס אינזין האבן און זאגן, איז וועגן דעם מען זאל זיך צוגעוויינען צו איין זאך, עמלק וויל דיך אראפברענגען, עמלק וויל פאר דיר זאגן קטן אתה בעיניך, און דו דארפסט אים קענען ענטפערן ויאמר שמואל הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, וימשחך ה' למלך על ישראל, איך בין גאר דער קעניג. אידן זענען בני מלכים און דאס אויב מען וועט זיך ארויסלערנען פון דעם פורים האבן מיר אמת'דיג אפגעלערנט א גוטע זאך. א בחור ווייסט ער איז דורכגעגאנגען געוויסע נסיונות ער איז דורכגעפאלן, א מיידל ווייסט זי איז דורכגעפאלן, א יונגערמאן ווייסט ער איז דורכגעפאלן, א יונג ווייבל ווייסט זי איז דורכגעפאלן, מידל עידזש מענטשן, יעדער האט זיך דאך זיינע נסיונות מיט זיינע דורכפעלער און אין דיני ממונות און אין אנדערע זאכן. זאלסט אייביג געדענקען, זאלסט נישט פאלן ביי דיר הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך השם למלך על ישראל, געדענק דו ביסט גאר א קעניג, דו ווייסט עס נישט, ווען שאול המלך וואלט אפגעלערנט דעם פסוק פאר שמואל האט עס אים געזאגט און ער וואלט געוויסט מיך האט דער אייבערשטער געשיקט איך זאל אויסהרג'ענען עמלק, ער האט מיך געזאלבט פאר א קעניג האט ער קיינעם נישט געטארט פרעגן, פילו נישט דואג'ן, דואג איז געווען ראש סנהדרין, געדארפט זאגן אנטשולדיג כ'האב א ציווי פונעם אייבערשטן און קיינער וועט מיר נישט אנדערש מאכן. אונז האמער א תורה וואס די תורה זאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אונז האמער א תורה וואס לערנט אונז אסאך אנדערע זאכן און אפילו די רבנים פארדרייען און זיי זאגן אז ס'איז נישט אזוי און אפילו די רבנים ווילן אונז קאנווינסן אז זיי זענען גערעכט ווייל זיי באקומען געלט פאר די אלע קעיסעס וואס מען באהאלט וכדומה, צו זיי באקומען געלט פאר הכשרים, זאל מען וויסן, זיי זענען פעיקערס און בלאפערס, אפילו דואג דער ראש פון סנהדרין זאגט ער אז מען זאל זיי פאלגן, טאר מען זיי נישט פאלגן. דער ירושלימ'ער רב טוב יחותו זונטאג מאנטאג האט אונז געגעבן באר עלי' און נבילה וואס מען האט געכאפט אראבער האבן גע'שחט'ן האט מען געדארפט זאגן דו ביסט נישט אונזער באלעבאס דו ביסט דואג

כ'קען דיר גארנישט זאגן, אבער טשארדזש כאטש נישט א פרייז פון שמיטה. געב אונז געהעריג וויפיל פאר די געסט א גאנץ יאר. די חוצפה איז געוואלדיג, אבער אונז דארפן זיך אפלערנען פונעם פורים. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם פורים, אפילו דואג קען דיר נישט זאגן אנדערש ווי די תורה. דו האסט א ציווי פונעם אייבערשטן, און צו דעם דארפסטו דיך האלטן. ס'האט געלעבט דא א איד וואס ער האט געהייסן רב שטיינעמאן. ער האט געשיקט בחורים אין מיליטער. שוואכע, פארשטייט. זעהט אויס אז ער האט נישט פארשטאנען וואס דאס הייסט יצרא דעריות. אדער ווייל ער איז געווען אויסגעטוהן פון דעם, אדער ווייל ער איז שוין געווען צו אלט. ס'איז דא היינט דער גאנצער כנסת, די פרומע חברי כנסת, און ס'איז דא אויכעט אסאך ארגענעזעישאנס. ס'איז דא איינער פון אמעריקע וואס ער שיקט מיליאנען אז מ'זאל נעמען די פרומע מיליטער, און דער סוף גייט זיין אז יעדער קומט דארטן אן, ליידער, א גרויס חלק פון די מענטשן וואס וואלטן געדארפט זיצן לערנען, און די בחורים, אבער זיי קומען דארטן אן. א חוצפה שאין כמוה. סאו יעצט די שאלה איז וואס טאר מען נישט טון? מען מעג דאך שוין אלעס טון. דאס איז די זעלבע ווי דואג זאלט וויסן אז מיר ברענגען קרבנות פארן אייבערשטן, שיק זיי נישט אין מיליטער, זיי זענען שוואכע בחורים אין אידישקייט, און אפשר פארשטייען זיי נישט אזוי גוט לערנען, און אפשר האבן זיי א גוטן קאפ, זיי האבן נאר נישט קיין חשק צו לערנען. חנוך לנער על פי דרכו. איך וויל פרעגן א קשיא, הרב שטיינעמאן, ס'איז געווען ישיבות ביי אידן פון די צייט פון די תנאים און די אמוראים, ס'לא פסקה ישיבה, איר האט אמאל געהערט אז די פתרון פאר איינעם וואס ער קען נישט מיטהאלטן די ישיבה איז אז ער זאל גיין אין מיליטער? ס'איז געווען מיליטערס אלע יארן. מ'איז נישט געגאנגען אין מיליטער, מ'האט געמוזט גיין, האט מען נישט געהאט קיין ברירה, אבער מ'איז נישט געגאנגען ווען א בחור האט געהאט א שוואכן קאפ, סאו אבוויעסלי איז דא א ענין פון חנוך לנער על פי דרכו, און מ'דארף זיך אינטערעסירן ביי יעדן בחור וויאזוי מ'ארבעט דאס, און די ראש ישיבות מיט די רבנים מיט די תופסי ישיבה זענען נישט קיין סייקיאטריסט און סייקאלעדזשיסט, און נישט קיין תורה'דיגע סייקיאטריסט און סייקאלעדזשיסט, און זיי קענען נישט מחליט זיין וואס איז גוט פארן בחור און וואס נישט. דער ראש ישיבה זעט דער בחור האט א פראבלעם, שיק אים פאר העלפ, זאל מען מחליט זיין צו וואס ער איז גוט און צו וואס ער איז נישט גוט. דואג די ראש הסנהדרין האט פארפירט שאול המלך. שאול המלך האט געהאט א ציווי פונעם אייבערשטן און ער האט עס נישט געפאלגט. און מען דארף וויסן נאך א זאך וואס דער פורים לערנט אונז מיט די מעשה פון שאול המלך. דער אייבערשטער זאגט. ס'טוט מיר לייד פארוואס כ'האב געמאכט שאול'ן פאר א קעניג, ער האט מיך נישט געפאלגט, און שוין. געקומען שמואל הנביא, און מ'האט דאך געהאט געכאפט אגג, ער האט אים געהארגעט, נו פארוואס איז נישט געקומען משיח? וואס איז געשעהן יעצט? מ'האט דאך שוין געהארגעט אגג אויך, קענסט דאך שוין אויסהארגענען די פאר שאף אויך? תירוץ איז יעדע זאך האט א סקונדע, איינמאל ס'גייט דורך וכד חלפא שעתא ווען די צייט גייט דורך סיומא דלעלם ואוף לא לשבועתא, ס'וועט קיינמאל מער נישט צוריקקומען. דא איז געווען א מאמענט וואס ווען מ'הארגעט ווען אויס אגג, מ'הארגעט ווען אויס. די עמלקים מיט זייערע שעף מיט אלעם וואלט נישט געבליבן קיין זכר פון עמלק תמחה זכר עמלק, און ס'וואלט געווען דער גאולה שלימה דער גואל צדק משיח דעמאלטס נאכט האט אגג געוואוינט מיט זיין ווייב אלס זייענדיג באהאלטן פארשטעלט מיט קישען ווי א שעפעלע איז זי שוואנגער געווארן יעצט אינדערפרי שרייט שאול המלך איך גיי אים יעצט הרג'נען זאגט אים שמואל הנביא, יעצט איז שוין טו לעיט ווייל יעצט דארף מען שוין הרג'נען דעם עיבור און דאס האט שוין דער אייבערשטער נישט געהייסן. און בכלל, שאול המלך האט דאך נישט פארשטאנען וואס זענען די קינדער שולד, און וואס איז א עיבור במעי אמו שולד האט ער דאך שוין נישט געקענט, איז במילא ליידן מיר נאך יעצט אין גלות אפאר טויזענט יאר. דאס דארף מען וויסן, ס'איז דא א צייט, א מאמענט, ענד איף יו מיס איט, איטס מיסט פאר. עווער. די זעלבע דארף מען וויסן, ס'איז דא קינדער האבן א זמן, א צייט, יעדעס קינד איז אנדערש, איינער ביי די פינף ווערט ער רייף, איינער ביי די זעקס, איינער ביי די זיבן, ווען דו פארפאסט דעם יאר ביי אים, האסטו אים פארפאסט פאר די רעסט אוו היז לייף, ס'איז אזוי ווי א בוים וואס ס'וואקסט קרום און מ'נעמט און מ'שטעלט אונטער אזאלעכע העלצער, ווען דו כאפסט עס שוין צו שפעט קענסטו שוין גארנישט טון, און דאס איז וואס אונז אונז מוז מען זיך אויסלערנען, טיים.

וחמת המלך שככה, און אויכעט אז מ'קען פארעכטן דעם ענין אפילו מ'איז דורכגעגאנגען די צייט, קען מען עס צוריק מתקן זיין אזוי ווי אונז געפינמער אין די מגילה, ס'איז שוין געווען אלעס פינישט, דע טיים וואז אלל סעט, און מ'האט עס געגעבן א כאפ ארויס, מ'האט עס צוריקגעצויגן ווייל די אידן האבן תשובה געטון, דאס איז דער יום טוב פירעם, ס'איז העכערן מקום, העכערן זמן. און דו ביסט אזוי גרויס אז דו ביסט דער קעניג און דארפסט פאר קיינעם נישט קיין מורא האבן. יעצט לכאורה זעהט דאך אויס אז שאול המלך האט געמאכט זייער נישט קיין גוטן דזשאב, וואס? ער האט דאך אונז אומגליקליך געמאכט אויף אייביג. זאגט ר' צדוק הכהן א מורא'דיג ווארט, ר' צדוק זאגט, ווען נישט די וואס אונז האמיר היינט א פירעם אזויפיל יארן אין גלות און מיר געוואוינמיר זיך צו צו דעם אור אין־סוף וואס ס'קומט אראפ יעדעס יאר פירעם וואס יום כיפור איז גרויס ווייל ער איז גלייך כ כיום כיפורים, און ביידע האבן זיי פור א גורל, זאגט ער ווען נישט דאס וואס אונז האמיר נישט דעם אור וואס ס'קומט אריין פון די נאך דעם זיבעטן טויזענטן יאר קומט אריין יעצט אונז צו באלייכטן, ווען ס'וואלט דאס נישט געווען וואלט געווען דער אור אזוי גרויס, אז מען וואלט עס נישט געקענט אויסהאלטן, און ס'וואלט געווען נאכאמאל חס חלילה א שבירת הכלים, אזוי ווי ס'איז געווען ביי די בריאת העולם, דער אור איז געווען זייער גרויס, ס'איז געווען א שבירת הכלים, האט אונז דער אייבערשטער געגעבן ברוב רחמיו וחסדיו א טאג וואס דאס הייסט פורים, און דער פורים איז די בריק צווישן. יעצט און צווישן דעם אור פון ימות המשיח, דעם טאג פורים קומט אראפ אזא אור וואס דאס וועט מיר האבן אין ביי צייטן פון ימות המשיח, יעצט אז ס'קומט אראפ אזא געוואלטיגער אור דארף מען מאכן א געוואלטיגע הכנה צו אזא אור, ס'וועט אראפקומען אזא אור און דו וועסט נישט מאכן קיין הכנה וואס וועט זיין, און דאס איז דער טאג פורים, דער טאג פורים האט אזא אור אז ס'קען אפוואשן. אלע חטאים, ס'קען אפוואשן אלע שלעכטס וואס דו האסט שוין געטון, ס'קען אפוואשן פון דיר אלעס אז דו הייבסט אן מיט א נייעם פעידזש. שטעל דיר פאר, גייסט אין גראסערי, ביסט שולדיג פֿינף טויזנט דאלער, זאגט דיר די גראסערי, כ'האב ארויסגעריסן דיין פעידזש, מ'הייבט אן ניי, דו האסט א זיראו באלאנס. דער אייבערשטער געבט פאר נשמות ישראל א זיראו באלאנס. און דאס איז דער טאג. און פארוואס געבט ער דאס? ווייל הדר קיבלוה בימי אחשורוש ברצון. שטעלט אייך פאהר, ס'איז געוועהן, מ'איז ארויס פון מצרים, מ'האט געזעהן ניסים מיט ניסים, קריעת ים סוף, און נאכדעם איז געקומען דער קול שופר ביים בארג סיני, קולות וברקים מיט אלעם, ס'איז געוועהן א גאנצע פראצעדור, קענסט דיר פארשטעלן אז דאס אלעס איז געלעגן אין דעם נס פורים, ווייל ס'איז נאך געוועהן מער ווי. קבלת התורה, ווייל ס'איז קיבלו ברצון. און שטעל דיר פאר דאס אלעס איז קאנדענסד, דער גרויסער סענס, דער גרויסע געוואלדיגע אור של קדושה איז קאנדענסד יעצט אין פֿיר און צוואַנציק שעה. ס'ווערט געברענגט אז ס'דא נפש רוח נשמה חיה יחידה, שבת באקומען מיר דאך אונז א נשמה יסיירא. ווען קומט צו די נשמה יתירה? די נשמה יתירה קומט צו די יחידה שבנפש, די נשמה יתירה איז דא גאנץ שבת, אבער די יחידה שבנפש איז מאיר אין די נשמה יתירה, ווען מען זאגט איה מקום כבודו להעריצו ביי כתר. אזוי ווערט געברענגט שוין אין אר"י הקדוש אין אנדערע פלעצער, וועגן דעם שטייט אויכעט ראש השנה ביי מחזור אז ביי איה קען מען בעטן אויף רוח הקודש, מען קען בעטן אויף וואוילע קינדער און מען קען בעטן אויף פרנסה. איה דאס איז די שפיץ, די העכסטע. ס'איז געווען אמאל א קוגל, א לאקשן קוגל, ס'האט געהאט איין רעזן, און יעדער, אלע חסידים האט געגעסן אינאיינעם, יעדער האט געווארפן אן אויג אויף דעם, אויף דעם רעזן. בקיצור, ס'איז ידוע, און ס'ווערט געברענגט אין חסידישע ספרים, נאכגעזאגט פון צדיקים, אז קוגל דאס איז דאס העכסטע פון שבת. דער קרעטשענעווער רבי פלעגט זאגן, אין אמת וואלט מען געדארפט זיך טובל'ען אינעם קוגל, ווייל מ'קען דאך נישט. ס'איז צו הייס און ס'איז נישט גענוג גרויס, נעמט מען דעם קוגל אריין אין זיך, פלעגט מען זאגן אין סלאנים, אז מ'עסט קוגל שבת איז מען הייליג, אז מ'עסט קוגל שבת האט מען דביקות השם, אלעס, נאר מ'דארף זען מ'זאל זיך נישט אויסגליטשן אויפ'ן קוגל, פארדעם נעמסט דאך נאך עסן האסטו נישט דער קאפ זאל דיר נישט ליגן דערין, עניוועי, איז געווען איין רעזן, און אלע חסידים האבן געוואלט דעם רעזן, אינדערהיים א רעזן איז געווען א גאנצע זאך, און יעדער וויל האבן דעם רעזן, שוין. מען הייבט אן צו פירן א באטע, נון געט זיך א רוף אן איינער א קלוגער חסיד, זאגט ער, איר ווארט ביי אונז אין סלאנים איז די עיקר די נקודה פנימית? יעדער, זיכער, דאס איז דער עיקר, די נקודה פנימית, זאגט ער, נו אויב אזוי וויל איך ענק זאגן, דער רעזען דאס איז די נקודה פנימית, און ער האט עס ארויס גענומען, אויב דאס איז דער עיקר וועל איך עס אויפעסן, די גאנצע נקודה פנימית פון די נשמה יתירה, די יחידה שבנפש, דאס איז קומט אראפ אויפן מענטש ווען מען זאגט איה, יעצט ווערט געברענגט. אז פורים איז מאיר א גאנצן טאג פֿיר און צוואַנציק שעה די בחינת יחידה שבנפש, דאס וואס דער אר"י הקדוש און אנדערע ספרים זאגן אז ס'איז מאיר נאר דעמאלטס ווען מ'זאגט איי איי, ס'הייסט נישט נאר דעמאלטס, דעמאלטס הייבט זיך ס'אן, ס'קומט אראפ און ס'בלייבט ביז מוצאי שבת, פורים איז עס דא די גאנצע צייט אפילו ביינאכט אויכעט, אזא גרויסע התגלות איז דא, און פורים זאגט מען נישט קיין כתר, סאו דער טאג אליין. איז אזוי הייליג, ס'איז אזוי קאנדענסד מיט א קדושה וואס אפילו דער שבת קודש האט עס נישט, און דער שבת איז מעין עולם הבא, דאס קומט פון דעם ארט וואס אונז וועמיר האבן נאך דעם ווען משיח וועט קומען, דאס דארף מען זיך אריינעמען ווען ס'קומט אזא טאג ווי פורים, מען דארף מאכן א הכנה. ס'ווערט געברענגט דא א ספר קב הישר, ער ברענגט שיינע זאכן, ער ברענגט פארוואס דארף מען פאסטן תענית אסתר, פשטות איז ווייל אסתר האט אויך געפאסט. אבער ער זאגט אסאך טיפער פון דעם, ער זאגט ווייל אז וועסטו אריינקומען אין פורים וועסטו נישט כאפן דו קומסט אריין אין א קדושה, וועסט מיינען עס איז א טאג ווי יעדער טאג, האט מען געהייסן מען זאל פאסטן, מען זאל זיך צוגרייטן מיט א הכנה צו אזא הייליגן טאג, יו דזשאסט דאונט וואלק אין אינטו איט, מען מוז זיך צוגרייטן דערצו, און ער זאגט אויכעט אז ווען א איד האט א צרה, צי סתם אזוי אז ס'קומט פורים קען ער זיך אלעס בעטן אן אייבערשטן, און ווען זאל ער דאס טוהן זאגט ער תענית אסתר, תענית אסתר ווען ער פאסט זאל ער זיך אראפזעצן מיט א תהילים'ל און ער זאל אנהייבן למנצח על איילת השחר ער זאל זאגן קפיטל כ"ב מיט גרויסע בכיות און ער זאל בעטן דעם אייבערשטן אז דער זכות פון מרדכי ואסתר זאל אים צוהעלפן אז ער זאל געהאלפן ווערן פונעם אייבערשטן דאס וואס ער בעט און דאס וואס ער דארף האבן. יעצט די ערשטע זאך אז דו גייסט בעטן דעם אייבערשטן אין אזא טאג וואס דו קענסט אלעס פועל'ן איז די ערשטע זאך בעט אויף רפואת הנפש, אלע צרות פון רפואת הגוף קומט פון רפואת הנפש, די נפש האט א פראבלעם, א פגם, און טאמער איז ער גענוג גרויס און שטארק אדער די עבירה גענוג ביטערליך, גייט עס אריין אינעם גופ'ל. סאו די ערשטע זאך זאל מען בעטן דעם אייבערשטן ער זאל דיר אויסהיילן אנא קל רפא נא, זאל דיר אויסהיילן דעם נפש, און אזוי ווי איך האב שוין געזאגט פריער ס'איז אזא הויעכע צייט אז דו מוזט נישט באצאלן קיין דיווידענדס, דער אייבערשטער קלינט עס אפ, די אלע עונשים מיט די אלע יסורים וואס עס דארף נעבעך קומען, מיט די אלע צייטן וואס דו האסט פארפאסט און האסט געקענט טון גוטס, דאס אלעס טוט דער אייבערשטער. רעכענען פאר גוט, פארוואס? ווייל אז איינער טוט תשובה מאהבה, איז זדונות נעשה זכיות אז דו האסט גאר געטון גוט, האסט גארנישט געטון שלעכטס, און נאכדעם זאלסטו ווייטער בעטן דעם אייבערשטן אויף אלע גשמיות'דיגע זאכן וואס דו דארפסט, בנים, חיים מזונות, שידוכים, אלע אנדערע זאכן וואס יעדער מענטש ברויך, און זאלסט אויך בעטן אויף געזונט, א מענטש ער מיינט ער איז געזונט, יא, ס'איז אלעס גוט, פיין, ניין ניין ניין ניין, די גמרא זאגט לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. א מענטש זאל בעטן דעם אייבערשטן ער זאל נישט קראנק ווערן, ווייל טאמער איז ער שוין קראנק געווארן איז שוין א גרויסע פראבלעם, ווייל דעמס זאגט מען אים שוין ברענג א זכות דעמס וועסטו קענען ארויסקריכן. דער טאג פון פורים איז אזוי הייליג דאס איז דער זכות אויכעט, מען קען דאס ברענגען אז מען זאל קענען ארויסקריכן אפילו מען דארף א זכות, סאו ווען איינער איז שוין אפילו קראנק און ער איז גוט קראנק קען ער זיך ארויסדרייען מיטן כח פונעם הייליגן פורים. יעצט וואס איז דער עיקר מען זאל טון אין דעם פורים? זייער פשוט, מען זאל אויף זיך מקבל זיין דעם עול התורה, דעם עול המצוות, שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ס'איז נישט געווען קיין כשר'ס, ס'איז דא מדרשים ס'איז יא געווען כשר'ס, נו איז דאך א סתירה, איין מדרש זאגט ס'איז יא געווען כשר'ס, איינער זאגט ס'איז נישט געווען, דער תירוץ איז ס'איז געווען מיעל מארט, דער סיגוט'ער מיטן ווייטער האבן געזאגט ס'איז כשר, און דער אייבישטער זאגט ס'איז טרייפה, מען דארף אנהייבן אובאכט צו געבן אויף די הכשרים וואס מען קויפט, מען דארף אנהייבן אובאכט צו געבן אויפן גאנצן הנהגת הבית, מען דארף אנהייבן אובאכט צו געבן אויף טהרת המשפחה. אויף מען זאל נישט חלילה נכשל ווערן מיט נגיעות אפילו בין איש לאשתו ווען ס'איז נישט ריין, מען דארף מאכן סערטען אדזשאסטמענטס, ווען נישט וועט דער טאג קומען, דער טאג גייט גיין און ס'איז א געהעריגע טאג ווי יעדער טאג, מען מוז זיך מקבל זיין רבונו של עולם פון היינט און אן גיי איך דאס פארעכטן און יענץ פארעכטן, און אזוי ווי איך זאג ענק אייביג אז דו וועסט אנהייבן אז דו גייסט ענדיגן ש"ס אין צוויי יאר זאג איך דיר דו דארפסט אפילו נישט אנהייבן ווייל דאס וועט אין ערגעץ נישט אנקומען, אז דו וועסט אנהייבן אז דו וועסט נישט שלאפן אויף א בעט צוויי יאר. הייב עס נישט אן ווייל ס'וועט נישט אנקומען. קלייניקייט, אביסל מקפיד זיין אויף הכשרים, אביסל מקפיד זיין אויף טהרת המשפחה, מער ווי מ'האט מקפיד געווען ביז יעצט, נישט שיקן חלילה די פרוי פרעגן שאלות אויף טהרת המשפחה, נישט לאזן די פרוי זאל זיך דורכרעדן מיטן רב אירע פרייוועט זאכן און אירע בעדרום מעשות, אפילו ווען זי האט פראבלעמען, ס'איז דא ווי צו גיין צו פראפעשענעלס, נאר זעמער ליידער ליידער פארווייטיגט ס'איז געפאלן נאך צוויי גרויסע רבנים קרבנות. ס'קומט ארויס יעדן טאג נאך שמוץ און שמוץ, ס'שטייט אין פסוק ואת החזיר טמא הוא לכם, דער אמת איז ס'וואלט געדארפט שטיין ואת הרבנים טמאים הם לכם, איי פארוואס שטייט עס נישט ווייל דברי תורה בלשון נקיה, ס'האלט שוין דארט ליידער, יא רבותי ס'האלט שוין דארט, דער חזיר איז שוין א לשון נקיה פאר די רבנים. אויסער די גניבות מיט די געלטער, מיט די גט מעשיות, ווען א פרוי האט א גט מעשה זאל זי גיין בעטן נאך א גט, איי זי האט א פראבלעם זי וועט זיך מוזן גט'ן פון צווייטן מאן, טו בעד האסט געטון וואס מען טאר נישט וועל סאפער, איי דו האסט שוין א קינד צוויי און ס'איז א ממזר, וועל, ס'איז בעסער צו ברענגען איין ממזר אויף די וועלט ווי צו ברענגען פינף ממזרים אויף די וועלט, די רבנים האבן אונז געפירט שולל, זיי האבן אונז נישט געזאגט וואס דער אייבערשטער וויל, זיי האבן אונז געזאגט וואס זייער פאקעט בוק וויל, און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן וועלן מיר ארויסנעמען פונעם פורים. וואס אונז דארף מיר ארויסנעמען, די הארט אונז אריינגעבן פאר יעדן וואס ער דארף זיך פארעכטן, און אז ער עט זיך האלטן דערמיט עט אים דער אייבישטער געבן זיין הדר קבלוה בימי אחשורוש ברצון, און דער אייבישטער עט אונז מוחל זיין אויף אלעם, אונז'מיר אנהייבן א נייעם פעידזש, און ס'עט זיין מתוך רחמים וחסדים, אמן, און משיח עט אונז קומען בקרוב אויסלייזן במהרה בימינו, אמן, א פרייליכן פורים יעדן. אוי טעשי יאוה סאם האוה

א פרייליכן פורים יעדער! כ'האב געוואלט זאגן אזוי ווי יעדעס יאר בין איך מעורר דעם עולם איך וועל עס מאכן זייער בקיצור ווייל דער עולם ווייסט שוין וואס איך וויל מענטשן קאלן שוין מיך אפ זיי דערמאנען שוין מיך וואס מען דארף האלט זאגן כ'האב געוואלט זאגן די ערשטע זאך אז ס'איז נישט דא קיין חדר אז ס'איז נישט דא קיין חדר איז יעדער צולאזט די צווייטע זאך איז ס'איז העפי דעיס און מען טרינקט אביסל און ס'איז גרויסע צרות וועמען ס'באטרעפט נעבעך אז מען מאלעסטעט אים איז ער אויף צרות איז די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן פארן עולם מען דארף וואטשן און מען דארף אנזאגן די קינדער זאלן נישט טרינקען, ס'איז דא אידן וואס האבן נישט וואס צו טון און זיי זיצן ביי זיך אינדערהיים און זיי האבן ליב צו געבן א קינד אביסל ליקער און נאכדעם געבן זיי אים אביסל וואדקע און נאכדעם געבן זיי אים אביסל וויין און אינאיינעם מאכט עס אז ער זאל צאמפאלן, ער קען אראפפאלן, ער קען זיך דעם קאפ צוברעכן, ער קען ווערן א קאליקע פאר'ן לעבן, זאג אן דיינע קינדער אז זיי טארן נישט טרינקען גארנישט, אפילו גרעיפ דזשוס טאר מען נישט טרינקען ביי קיינעם. ווייל די חברה זענען אויפן אלטן אזיאטישן מארמאראשן סיסטעם, מען לייגט אריין דערין אלע מיני משקאות חריפים, אלקאהאל, און מען לאכט מ'האט יענעם אנגעשיכורט יענער איז שיכור, אויך דארף מען וויסן ווער ס'האט קארס, מען זאל נישט דרייוון אין ווילימסבורג ווילד, קיינמאל טאר מען נישט דרייוון ווילד, ספעשעלי יעצט ווייל די שיכורים, דו ווייסט נישט וואס. זיי גייען טוהן און ווי זיי האבן זיך. נאכדעם דארף מען וויסן, מען דארף וואטשן אלע מקוואות, מען טאר נישט לאזן אפן די מקוואות א גאנצן טאג, פאר די מגילה זאל דער רב אראפגיין עפענען די טיר אדער דער שמש און וואטשן, און ווען יעדער האט גענדיגט זאל ער צושפארן, דאס איז טאמער ער וויל גיין מוצאי שבת, און זונטאג אינדערפרי זאל זיין אפן די מקווה געהעריג אזוי ווי יעדן טאג, נישט טווענטי פאר סעווען, און מען דארף וואטשן אלע בית הכסא'ס, מען דארף פארשטיין אז די חברה זענען שיכור, עסטו זיי נישט קענען גארנישט טוהן, זיי זענען שיכור. א שיכור איז זייער שטארק, ער עט רעיפן א קינד ביסט אויף צרות, מען דארף וואטשן קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב צו שלאפן, אריינלאזן צו עסן די סעודה, און שוין בדיל ויעבור, גיי ווייטער, און דאס מיינט אפילו נישט דיין טאטן און אפילו נישט דיין שווער, קיינעם טאר מען נישט אריינלאזן, און מען זאל אוודאי נישט שיקן קינדער צו משפחה שלאפן, ביקאוז דעי קען קאם האום ביאינג רעיפט אר מאלעסטעד, מען גייט זיך אנטון פארשטעלט מען ווייסט נישט ווער ס'א יונגל ווער ס'א מיידל, מען דארף זייער אבאכט געבן אז דו וואוינסט אין די פראדזשעקטס און דו וואוינסט אין די. גרויסע אפארטמענט בילדינגס דארף מען וויסן וואס טוט זיך אויף די שטאקן, חברה באהאלטן זיך, חברה טאטשן קינדער, חברה רעיפן קינדער, א מיידל האט נישט קיין מורא ווען זי זעט איינער זעט אויס ווי א מיידל דערווייל איז עס א יונגל, ווערי ווערי קערפול, יעצט זיי פארן ארום פאר ישיבות מיט די גרויסע באסעס מיט אלעם, כ'האב שוין געבעטן יארן צוריק אז מ'זאל עס אויפהערן, אסאך ישיבות האבן אויפגעהערט, יעצט די ישיבות גייען עס נישט אויפהערן ווייל זיי מאכן געלט אויף דעם, אויפהערן דארף מען עס די גבירים, זיי דארפן אויפהערן צו געבן געלט ווען איינער קומט מיט אזא באס. ס'איז א גרויסער כבוד די בחורים קומען און מ'שפילט דארט ביי אים אין שטוב אבער די ווייסט נישט אז דאס געלט גייט אזוי זעכציג פראצענט גייט פאר דראגס פאר די בחורים און פערציג פראצענט גייט פאר די ישיבה יעצט אויפן באס און אויפן ווען איז דא זנות א גאנצן פורים און זיי טענה'ן נאך פורים זיי זענען געווען שיכור וואס קענסטו זיי טוהן פאר די אלע זאכן דארף מען וואטשען זאג דיינע קינדער די ראש ישיבה זאגט מ'זאל גיין נאך געלט איך גיב דיר פופציג דאלער זאג וואס האסטו געמאכט. און לאז נישט דיינע קינדער גייען נאך געלט. יעצט איך זעה, איך געדענק אלע יארן אין סאטמאר פלעגט זיין סטאפ פעי טאל מ'האט נישט אריינגעלאזט קיינעם, כ'ווינדער מיך צו ווען איך זאל באצאלן די טאל צו זיי וואלטן מיך יא אריינגעלאזט אין בית מדרש, קען זיין יא קען זיין נישט, היינט ווייס איך שוין גארנישט, היינט בין איך שוין קאנפיוזד, באט עניוועי, עטץ דארפטס וויסן, קליימער סטריט שילן נאך אלץ פון די גרעסטע מנובלישע שילן וואס איז דא, מ'האלט מיך אין איין אנקאלן, מ'האט נאכגעלאפן א בחור דארט, נאר פארוואס טוט מען גארנישט? ווייל די חזירים ווילן האבן א בעיס וואס דארט זאל מען מעגן טון אלע עריות. אדער אזוי ווי עלפערד זאגט אז נחום ראזנבערג זאגט מ'זאל לייגן א קעמרע וועל איך נישט לייגן סאו דארפטו צו אים זאגן אז עלפערד וויל מ'זאל קומען דא דאווענען וועט מען נישט קומען דא דאווענען. זיי נישט מקריב דיינע קינדער פאר א קרבן פסח פאר עלפערד מיט זאליקא מיט די אלע משוגעים. א שול דארף זיין אהיט נאר גארנישט ס'וועט זיי קומען לאו סוטס אויך און דעמאלטס וועלן זיי אנהייבן צו זעהן אז. זיי ראנען נאכנישט אמעריקע. דער גאווערנער האט געזאגט אז ער וויל האבן די קאסינאס, איז געגאנגען אהרן און זלמן לייב, זיי האבן אים געגעבן די קאסינאס, פארוואס נישט? ווייל ער האט געזאגט טאמער נישט קענט עטץ נישט קומען מער צו מיין טיר, יעצט גייט זיין וואלן און טאמער דער גאווערנער וועט פארלירן האט דאך דער סמך מם גענוצט אריינצוברענגען אין די קאנטרי די גרעסטע מין תאווה וואס איז דא. נאר אזוי גייט, מען כאפט נישט וואס מען טוט, מען זאל זייער וואטשן מען זאל נישט שיקן צום מלמד אליינס אויך נישט, דער מלמד קען זיין אביסל שיכור און די מלמדים האבן די קראנקהייט, זיי טאטשן, און צו די רבנים אויך נישט, זאלסט נישט שיקן צו די רבנים דיין קינד, אפילו דארט ווי די דאוונסט, שטעל דיר פאר מענדעלע חזיר איז נאון טו בי א מאלעסטער, ער מוז נאך זיין רב ווייל ער איז אהרן'ס זון. שטעל דיר פאר ווען איך האב דיין קינד ביי זיך אינדערהיים, און ווער שמועסט נאך ווען ער איז האלב שיכור? סאו דאונט מעיק דעדלי מיסטעיקס ביקאוז איט קאוד בי די ענד אוו יו ענד יור טשיילד. יעצט פרויען, כ'האב געזאגט א גאנצע שיעור צו זענען יא מחיוב צו קריאת המגילה צו נישט, צו מיידלעך זענען מחיוב צו נישט, איין זאך קען איך דיר זאגן, אויב ס'איז אין א שול וואו ס'איז דא איינס צוויי ווייבער אין די ווייבער שול זאלסטו נישט לאזן דיינע קינדער דארט גיין, ווייל ווען די צוויי ווייבער וועלן אהיימגיין דיין טאכטער וועט נאך בלייבן דארט. צו דיין שוועסטער, זאלסטו וויסן, די חזירים ווייסן וויאזוי מען גייט ארויף צו די ווייבער שול אויך, מען זאל ליינען אינדערהיים פאר די פרויען, ענד דעטס איט. און איך וויל ענק זאגן א פסק הלכה, עטס קענט זיך קריגן, נאר כ'האב ענק אלע אין בוידעם, ווען א מיידל דארף גיין אין א ווייבער שול הערן קריאת המגילה, אדער אפילו א יונג ווייבל, און ס'קומט דארט צו מיט יחוד מיט אלעם, ווייל דו ווייסט דאך, זי איז אויבן אין די ווייבער שול, זי קען נישט אנטלויפן טאמער איינער אטאקירט זי, איז עס א גרויסע עבירה דאס גיין הערן די מגילה, ס'איז בעסער זאל נישט הערן די מגילה, און זאל זיך נישט אריינשטעלן אין אזא מצב ווי ס'וועט ארויסקומען אדער א איסור יחוד אדער ס'וועט ארויסקומען ביאות אסורות, וואס צו דעם זענען די רבנים זייער זייער באהאוונט וויאזוי מען טוט דאס, מ'האט ווידער געכאפט א רב און ווידער געכאפט א רב און נאכאמאל געכאפט א רב, סאו נאכאמאל, דעמאלט זאלסטו נישט לאזן די קינדער גיין אליין, צום רב, אין בית מדרש זאלסטו נישט לאזן גיין אליינס? צום טיטשער זאלסטו נישט לאזן גיין אליין, צו דיין משפחה זאלסטו נישט לאזן גיין אליין, ס'זאל מיטגיין צוויי אדער דריי קינדער, און גרעסערע אויך, און קיינער זאל נישט קומען צו דיר אין שטוב אויך נישט, צו עסן, הממ, בדוחק, צו שלאפן, זיכער נישט, ער האט נישט וואו צו שלאפן, ס'איז דא דא אפאר האטעלן איז דא אין וויליאמסבורג, אדער ס'איז דא הכנסת אורחים אין בארא פארק, דו ביסט נישט חטאת הקהל און. קינדער זאלן חלילה נישט טרינקען, מען זאל זיי נישט געבן מער ווי גרעיפ דזשוס וואס דו עפ- זעסט אז עס איז נישט אויסגעמישט מיט קיין שום אלקאהאל, אין די מקווה זאלסטו זייער וואטשן ווייל דער עולם איז האלב שיכור, און זאלסט זיכער נישט גיין, קינדער זיכער נישט, און בר מצוה בחורים אויך נישט, און זיבעצן אכצן יעריגע בחורים אוודאי נישט, און מען זאל זיך אויפירן בקדושה וטהרה, ס'איז דא פון קב הישר אז מען זאל זאגן תענית אסתר, די פרק כ"ב און מען זאל בעטן דעם אייבערשטן זכות מרדכי הצדיק און אסתר המלכה זאל מען געהאלפן ווערן מיט וואס מען וויל, מען זאל בעטן דעם אייבערשטן אלע ישועות וואס מען ברויך, און אונז זאל מען זען מאכן זיכער אז אונז האבן מיר א קלין און א סעיף קאמיוניטי פאר קינדער, ווייל טאמער נישט דעמאלטס איז עס אן אומגליק, און כ'האב שוין געזאגט. ס'איז מער באריכות און איך זאג יעדעס מאל אביסל און יעדער ווייסט וואס א פליכט ס'ליגט אויף אים. ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי גייען אויף קראון הייטס, דארט שיכור'ט מען, דארטן געבט מען וואדקע מיט אלעם, און דארטן דרייען זיך מיידלעך אויכעט, ס'איז פארמישט מיט זנות מיט מיידלעך, ס'איז דא מיידלעך פון פארשידענע שיכטן וואס זיי קומען, ס'איז דא וואס זענען נישט אינגאנצן אזוי געזונט אויך נישט, ס'איז דא איבעראל דאס מין. נאכדעם ווערט מען סטאק דארטן, קענסט האבן אסאך ליגעל פראבלעמס, קענסט האבן סתם אזוי פראבלעם, קענסט אנשוואנגערן א מיידל וועסט דאס נישט וועלן, סאו מאך זיכער דו האלטסט דיך אין דיין ראמע צו דיין קאמיוניטי, און דו ווייסט וויאזוי מען שפילט אין דיין קאמיוניטי, מען זאגט אין ראום ווי דו עז די ראומענס דו, זיי די ליובאוויטשער ווייסן, זיי קענען זיך אויס, זיי קענען פרעמדע, זיי קענען ווי מען רופט עס אן אונזעריגער, און זיי ווייסן ווי צו גיין נאנט און ווי צו שטיין ווייט, דאס זאל יעדער איינער זיך ארייננעמען אין. קאפ אריין און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן א פרייליכן יום טוב, און איך זאג אייביג אז אלקאהאל דארף אפילו א טאטע נישט טרינקען, ער ווערט נאכדעם אדיקטעט נאכדעם איז ער אויף צרות. איי ס'שטייט חייב אדם לבסומי בפוריא ער ביז ער ווייסט נישט קיין חילוק בין ארור המן לברוך מרדכי, זאגט דאך דער רמ"א מ'איז יוצא מיט שלאפן אויכעט, און חוץ דעם כ'האב ענק שוין געזאגט א לאנגן שיעור אמאל, עסט אלעס גוט מקיים זיין אז ס'וועט דיר פעלן די מצוה. עסטו קענען מסביר זיין פארן בית דין של מעלה פארוואס ס'פעלט דיר ווייל דו האסט נישט געוואלט ווערן אדיקטעד צו בראנפן און צו וויין און צו אלקאהאל ס'שטייט נישט חייב אדם לשכר מ'זאל שיכור'ן אין פורים לבסומי לבסומי מיינט של"ה הקדוש איז מסביר אז מפתה על היין יש בו מדעת קונו ווען איינער ווערט היי אויף וויין האט ער מדעת קונו דאס מיינט קומט צו צו געוואלדיגע השגות און צו פארשטיין זאכן וואס מ'קען נישט סתם אזוי פארשטיין אבער איינער וואס ווערט שיכור דאס הייסט נישט מפתה על היין און דאס הייסט נישט חייב אדם לבסומי בפוריא, דאס הייסט שיכור בפוריא, און אויף דעם שטייט נישט אז מען איז מחויב. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן זייער א פרייליכן יום טוב, און מען זאל זיין אפגעהיטן פון אלעם שלעכטן, נישט זיין חלילה קיין קאר עקסידענטס, די שיכורים מיט אלעם, און האטס מיר אלע א שמחת יום. איך קען נישט אויסמשל'ן יעדן ציור פון אלעס וואס ס'קען זיין, נאר איין זאך קען איך ענק זאגן, נאובאדי העז טראסט, נישט זיידעס, נישט באבעס, נישט עלטערן, בפרט נאך וואס ס'איז דא שטיף קינדער, און נישט מלמדים און נישט רבנים און נישט כלי קודש, קיינער האט נישט מער קיין טראסט. סאו ווען דיין קינד גייט ערגעץ צו דיין זון צו דיין טאכטער זאלסטו וויסן יו העוו טו סי ווי זי גייט, און דאס וואס אונז האמיר זיך איינגערעדט אז מיידלעך זענען מער סעיף ווי אינגלעך, איט העפענס טו בי זענען פונקט אויפן זעלבן מדריגה, אונז האמיר פונקט אזויפיל לעסביען טיטשערס וואס זיי טאטשן מיידלעך ווי מען טאר נישט און זיי טוען מיט זיי וואס מען טאר נישט, פונקט אזויפיל פון וואס האמיר אין קינדער, ס'איז דא א. ביסל א פראצענט ווייניגער. ביי יונגלעך הייסט עס איינע פון פינף און ביי מיידלעך הייסט עס איינע פון צען, באט אדער דען דעט איטס די סעים. ס'האט מיך יעצט אפגעקאלט א איד אז איר זענט זייער גערעכט, איר זענט מעורר אז מ'זאל נישט אריינלאזן קיינעם אין שטוב, פאריאר איז געווען איינער שיכור, א בחור, זיך צוגעזעצט צו זיין טאכטער, און ער האט אנגעהויבן צו שפילן מיט איר ליבע ברבים, און דער איד האט אים אנגעכאפט און ארויסגעווארפן, און ער האט נישט געוואלט גיין, און א שיכור איז שטארק ווייל ער האט די אדרענעלין ארבעט אים זייער שטארק. זאגט ער מען זאל נישט אריינלאזן קיינעם ווייל אז ער איז שיכור טענה'ט ער איז געווען שיכור. טא יעדער זאל האבן א סעיף פרייליכן פורים, שושן פורים און שבת נאכדעם, און אייביג זאל ער שטענדיג זיין פרייליך. סאו רבותי, וואטש וואט יור דואינג, סקומט א פרייליכער יום טוב, סזאל נישט ארויסקומען דערפון חלילה קיין שלעכט. שמחת פורים, זייטס געזונט.